די פרשה הייבט אן שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, דו זאלסט לייגן ביי דיינע טויערן שופטים מיט שוטרים, אבער די פסוק ענדיגט צו ושפטו את העם משפט צדק, עס שטייט פון פארשידענע צדיקים אז די פסוק קומט דיך זאגן אז דו דארפסט זיך לייגן ביי דיינע טויערן, ביי דיך אליין דארפסטו מאכן א חשבון הנפש וואס דו טוסט יא גוט, וואס דו טוסט נישט אזוי גוט, וואס דו קענסט בעסער טון. אבער דו דארפסט אויפפאסן נישט צו לייגן דיין חשבון הנפש אויף יענעם, נישט קוקן וואס טוט זיך ביי יענעם, וואס יענער דארף פאררעכטן, ביי יענעם דארפסטו זיין דן לכף זכות, איז ביי דיך אליין שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, ביי דיינע טויערן זאלסטו לייגן שופטים ושוטרים, אבער ושפטו את העם משפט צדק, ביי די ביי די אנדערע מענטשן דארטן מוזטו גיין משפט צדק דארפסטו זיין בצדק תשפט עמיתך דארף מען זיין דן לכף זכות דאס איז שפעציעל אנהייב חודש אלול ווען יעדע איד זוכט זיך אביסל צו פאררעכטן און אביסל בעסער צו זיין אבער מען דארף אויפפאסן נישט צו לייגן די זאך אויף יענעם נאר ביי זיך אליין זעהר אינטערעסאנט אז די ווארט אלול איז דאך ווי באקאנט איז עס אני לדודי ודודי לי, אז ס'איז צווישן מיך און די אייבערשטער, אז די עבודה פון אלול איז נישט צו קוקן וואס יענער דארף פאררעכטן, ווי אזוי יענער דארף מאכן זיין אלול, ווי אזוי יענער טוט זיין אלול, אני לדודי ודודי לי, ס'איז צווישן מיך און די אייבערשטער, קיינער ווייסט נישט וואס איך דארף פאררעכטן, וואס מ'דארף צו טון, יעדער איינער, ס'איז צווישן אים און די אייבערשטער, ס'האט נישט צו טון מיט אנדערע מענטשן, דאס איז שופטים ושוטרים אויף דיך אליינס, אבער ושפטו את העם משפט צדק. אבער א מענטש וואס זארגט זיך יא זייער שטארק פאר יענעם, ער האט א הארץ, ער וויל זיך זארגן פאר יענעם, פארדעם וויל ער קוקן וואס טוט זיך ביי יענעם, עס שטייט אין אליה רבה ווערט אראפגעברענגט נאך א עצה, אלול איז ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אז איינער געבט מתנות לאביונים, איינער העלפט צו די צווייטע, איז איינער וואס פילט יא זייער שטארק אז ער דארף זען וואס טוט זיך ביי יענעם און פאררעכטן יענעם, זאל ער עס טון אין גשמיות'דיגע זאכן, אזוי ווי איש לרעהו מתנות לאביונים, ווען עס קומט צו רוחניות, קומט צו די עבודה בחודש אלול, דארט איז אני לדודי ודודי לי, צווישן א מענטש און די אייבערשטער, ס'איז נישטא אין דעם קיין חשבון הנפש איינער פאר אנדערע, יעדער איינער האט זיך זיין אייגענע עבודה ווי אזוי ער דארף צו פראווענען זיין חודש אלול.